רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לא למשה רבינו ביקש שטן להרוג, ניט משה רבינו האט א שטן געוואלט הרג'נען, דא א צווייטע גירסא, ביקש אותו מלאך להרוג, אלא לאותו תינוק, ער האט געוואלט הרג'נען די קינד. שנאמר, שטייט אין פסוק, כי חתן דמים אתה לי. דאס ווארט חתן זעט אויס איז א לשון מען טוט באהעפטן, מען טוט עס באהעפטן מיט די מצוות גלייך מ'איז אים מל. צא וראה, גיי און זע, מי קרוי חתן, הוי אומר, זה התינוק. די קינד ווערט אנגערופן חתן. דרש רבי יהודה בר ביזנא האט רבי יהודה בר ביזנא גע'דרש'נט בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, ווען משה רבינו האט זיך געפוילט פון מל זיין, מיר האבן דאך פריער געזאגט, דאס וואס משה רבינו האט נישט מל געווען נאך זייענדיג אין מצרים, האט ער ריכטיג געטון. ווייל מל זיין ארויס גיין מיטן קינד גלייך זוי ווי מען האט עס מל געווען איז דאך א סכנה דריי טעג, און זיך זוימען דריי טעג האט ער דאך אויך נישט געקאנט ווייל דער אייבישטער האט דאך אים געהייסן ער זאל צוריק גיין אין מצרים, נאר דער נתרשל מיינט מען ווי מען האט פריער געזאגט ווען ער איז געקומען נאנט צו מצרים בדרך במלון ס'איז געווען א קורצע וועג צו מצרים האט ער געקאנט מל זיין, איז דעמאלט באו אף וחימה ובלעוהו, איז געקומען דער מלאך פון אף און דער מלאך פון חימה, זיי האבן איינגעשלונגען משה, ולא שיירו ממנו אלא רגליו, זיי האבן איבערגעלאזט נאר די מקום המילה, ווי רש"י דערמאנט דארט אין חומש, איינגעשלינגען פון די פיס ביז די מילה, נאכער פון קאפ ביז די מילה, אזוי ארום האט דאך צפורה געוויסט אז דאס קומט וועגן דעם וואס ס'איז נישט געמל'עט די קינד מיד גלייך ותקח צפורה צור, צפורה האט גענומען א שטיינדל ותכרת זי האט אפגעשניטן את ערלת בנה, די ערלה פון איר זון, מיד וירף ממנו, דעמאלט איז די אף וחימה האבן אפגעלאזט פון משה. באותה שעה אין דער צייט ביקש משה רבינו להורגן, האט משה רבינו זיי געוואלט הרגענען, שנאמר הרף מאף ועזוב חמה, לאז אפ דעם אף, לאז אפ די חמה. הייסט עס אז משה רבינו האט זיך געהאלטן, האט זיי געוואלט הרגענען. ויש אומרים, און אנדערע זאגן, לחמה הרגו, דער ב"ח איז גורס הרגו לחמה, שנאמר שטייט אין פסוק חמה אין לי. פרעגט די גמרא והכתיב ס'שטייט דאך שוין נאכדעם שטייט כי יגורתי איך האב מורא מפני האף והחמה, זעה איך דאך אז חמה איז יא געוועזן, ענטפערט די גמרא תרי חמה הוו, ס'איז געווען צוויי, ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן מ'מיינט גונדא דחמה, די חיל פון אים, ער אליין חמה איז שוין טאקע נישט געוועזן, ס'איז נאר געוועזן זיין חיל. ר"ן נאך די משנה, אמול ואצא סכנה היא, אם ילך בדרך תוך ג' ימים, אז מען וועט גיין אין וועג אין די דריי טעג וואס מען האט מל געווען די קינד, דכל ג' ימים כאיב ליה, די ערשטע דריי טעג נאכן מל זיין טוט וויי, דכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ולאו למימרא דער פסוק מיינט נישט צו זאגן דביום השלישי כאיב ליה טפי מיומא קמא אז אין דריטן טאג טוט מער וויי פון ערשטן טאג אלא לא לכך המתינו שמעון ולוי עד יום השלישי דעריבער האבן זיי געווארט ביז דעם דריטן טאג כדי שיהיו חלושין ביותר, מיר וועלן זיין זייער אפגעשוואכט, די אפגעשוואכטקייט וועט זיין שנכאבו ג' ימים, זיי האבן געהאט ווייטאג דריי טעג, והכי מוכח בפרק רבי אליעזר דמילה. פארוואס איז ער געווארן געשטראפט משה רבינו, שנתעסק במלון תחילה, שנאמר שטייט אין פסוק בדרך במלון, דמשמע ס'ווייזט אויס, דמיד שבא מן הדרך איז געקומען אויפן וועג נתעסק במלון, האט ער זיך פארנומען מיט די קווארטירע, והוי ליה למול בתחילה, פריער האט ער געדארפן מל זיין. פרעגט דער ר"ן וכי תימא היאך ימול, ווי קען ער מל זיין? כיוון שהיה לו עדיין לצאת בדרך, ער האט דאך נאך געדארפן גיין אויפן וועג. יש לומר, קען מען ענטפערן, דאותו מלון סמוך למצרים היה, דער מלון איז געווען נאנט צו מצרים, ובאורחא פורתא, אין א קורצע שטיקל וועג, ליכא סכנתא, נישטא קיין סכנה. הוי אומר זה התינוק, ווער ווערט אנגערופן חתן? די קינד, שנעשה חתן על ידי ברית, ולא שיירו ממנו אלא רגליו, מיינט מען מקום המילה, ווי זעען מיר רגליו ווערט אנגערופן מקום המילה, כדכתיב, עס שטייט ולא עשה רגליו, מיינט מען האט נישט אראפ גענומען די האר פון די מילה, שנאמר, הרף מאף ועזוב חמה, כלומר הקדוש ברוך הוא אמר לו, דער אייבערשטער האט אים געזאגט שיעזבם, ער זאל זיי אפלאזן, אלמא זעהט דאך פון דעם, רוצה היה להורגן, משה רבינו האט געוואלט הרג'ענען דעם אף מיט די חמה, אנדערע זאגן מען האט אים יא געהארגעט, שנאמר חמה אין לי, אלמא זעהן מיר פון דעם נהרג, איי שטייט דאך אין פסוק כי יגורתי מפני האף והחמה, איז דער צווייטער תירוץ איז, גונדא דחמה, חיל של חמה, חמה אליין האט מען געהארגעט, ס'איז נאר געבליבן די מיליטער, די ארמיי פון חמה. די מהרש"א זאגט פארוואס האט משה געוואלט דערהארגענען אף און חמה, ווייל לפי דעתו וואס ער האט געטראכט אמול ואצא סכנה היא, האט ער דאך נישט געדארפן ווערן געשטראפט, ער האט זיך דאך נישט מתרשל געווען אין מל זיין, ער האט דאך נישט געקאנט מל זיין, האט ער געטראכט אז זיי זענען נישט געקומען בשליחות השם, איז הבא להורגך השכם להורגו, אזוי האט משה געטראכט, האט אים דער אייבישטער געזאגט, ניין, הרף מאף ועזוב חמה, נישט אומזיסט זענען זיי געקומען דיר צו הרג'ענען, נאר וואס דען, דו האסט נישט, דו האסט זיך מתרשל געווען אין דער זאך, דאס וואס דו האסט נישט מל געווען איידער ביסט ארויסגעגאנגען אין וועג, ווען ביסט נאך געווען אין מדין, דאס איז ריכטיג, דעמאלט האסטו טאקע נישט געקאנט מל זיין, ווייל די ערשטע דריי טעג איז די קינד אין א סכנה, אבער יעצט דא אז ביסט געקומען בדרך במלון און דאס איז א קורצע שטיקל וועג פאר מצרים, יעצט אפילו דו וועסט מל זיין איז שוין נישט דא קיין סכנה, האסטו געדארפן די ערשטע זאך מל זיין און נישט ווארטן ביז וואנען דו וועסט אריין קומען אין מצרים, דעריבער לאז אפ אף און לאז אפ חמה, ס'איז געקומען אין מיין שליחות.
תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, גדולה מילה, מילה איז אזוי גרויס, שאין לך דו האסט נישט, מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו, ס'איז נישט דא נאך אזעלכער וואס האט זיך עוסק געווען אין מצוות אזוי ווי אברהם אבינו, ולא נקרא תמים, און אברהם אבינו איז נישט געווארן אנגערופן תמים ווי מען זאגט ער איז גאנץ תמים איז דאך דער היפוכו פון מום אלא על שם מילה נאכדעם וואס ער האט זיך געמל'עט דעמאלט האט מען אים גערופן תמים שנאמר ווי שטייט אין פסוק התהלך לפני והיה תמים. וכתיב און נאכדעם שטייט ואתנה בריתי ביני ובינך, זעה איך פון דעם א אז ווען איז ער געווארן אנגערופן תמים? נאכדעם ווי ער האט זיך מל געווען. דבר אחר, נאך א ראיה האב איך אז די גרויסקייט פון מילה, גדולה מילה, מילה איז אזוי א גרויס ששקולה ס'איז געוואויגן כנגד כל המצוות שבתורה, אנטקעגן אלע מצוות אין די תורה,

דבר אחר, נאָך אַ פּשט גדולה מילה, שאלמלא מילה, ווען נישט מילה, לא נתקיימו שמים וארץ. שנאמר ווי שטייט אין פּסוק אם לא בריתי, שטייט ווייטער אין פּסוק יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. ופליגא דרב לעזער, פריער האט מען דאך געזאגט אז די קיום שמים וארץ איז מילה, און רב לעזער זאגט אז די קיום איז פון תורה, ממילא קריג איך אויף רב לעזער'ן, דאמר רב לעזער, רב לעזער האט געזאגט גדולה תורה, שאלמלא תורה ווען נישט די תורה לא נתקיימו שמים וארץ, וואלט די שמים וארץ נישט געהאט קיין קיום, שנאמר שטייט אין פסוק, אם לא בריתי, טייטש איך בריתי דעם ברית תורה, נישט ווי כ'האב פריער געטייטשט אז ברית גייט ארויף אויף מילה, יומם ולילה, דער ברית וואס גייט אן יומם ולילה דאס הייסט דער ברית תורה, וחוקי שמים וארץ לא שמתי, איז די מהרש"א פרעגט אויף דעם, אין מסכת אבות שטייט דאך על שלשה דברים עולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, און דא זאג איך דאך אז די קיום פון דער וועלט איז אויף תורה אדער אויף מילה, און דארט ווערט גארנישט דערמאנט, נישט תורה נישט מילה, זאגט ער אז דארט מיינט מען צו זאגן בין אדם לחבירו, עס זאל האבן א קיום די וועלט, מוז זיין דין און עס מוז זיין אמת און עס מוז זיין שלום. אמר רבי יהודה אמר רב, האט רבי יהודה געזאגט פאר רב'ן, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ווען דער אייבישטער האט געזאגט צו אברהם אבינו, התהלך לפני גיי פאר מיר והיה תמים, און זיי גאנץ אחזתו רעדה, האט ער געציטערט, אמר האט געזאגט, שמא יש בי דבר מגונה, ס'איז מיר דא א מיסע זאך וואס מען דארף מיר זאגן אז יעצט וועט זיין תמים, כיוון שאמר לו אז דער אייבישטער האט אים געזאגט ואתנה בריתי ביני ובינך, נתקררה דעתו, ווייל דאס איז דאך נישט געווען זיין שולד, דער ציווי פון מילה איז דאך נאך פריער נישט געוועזן, שטייט אין פסוק ויוצא אותו החוצה. אמר לפניו, אברהם אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי, איך האב געקוקט אין מיין מזל, ווי דער ב"ח איז גורס, ואין לי בן אחר אלא ישמעאל, און איך האב נישט קיין צווייטן זון נאר ישמעאל, און ישמעאל איז נישט דער וועלכער קען ממשיך זיין, מפרסם זיין. דעם אייבערשטן אויף דער וועלט. אמר לו, האט דער אייבערשטער געזאגט צו אברהמען, צא גיי ארויס מאצטגנינות שלך, גיי ארויס פון דעם חכמת המזלות פון דיר, דאס איז טייטש ויוצא אותו החוצה, אין מזל לישראל, אידן זענען העכער פון מזלות. אמר רבי יצחק, כל המתמם עצמו, דער וואס מיטן אייבערשטן איז ער א תמים, ווי רש"י טייטשט דארט אפ, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא תחקור עתידות, וואס מען זאגט דיר דאס טו, טראכט, פארש נישט קיין עתידות, דער וואס איז א תמים, הקדוש ברוך הוא מתמם עמו, איז דער אייבערשטער פירט זיך מיט אים אויך ווי מען זאגט אן חשבונות און ער גיט אים גוטס, שנאמר שטייט אין פסוק עם חסיד תתחסד, ווי דער וואס גייט לפנים משורת הדין איז דער אייבערשטנ'ס הנהגה לגבי דעם מענטש אויך לפנים משורת הדין, עם גבר תמים תתמם, דער מענטש וועלכער ער איז א תמים איז דער אייבערשטער מיט אים אויך בתמימות. אמר רב הושעיא, האט רב הושעיא געזאגט, כל המתמם עצמו, דער וועלכער איז א תמים, ער טוט זיך נישט איבערקליגן, שעה עומדת לו, איז די צייט וועט אים ביישטיין, ס'וועט קומען א צייט ווען ער וועט עולה זיין לגדולה, שנאמר שטייט אין פסוק, התהלך לפני והיה תמים, וכתיב און נאכדעם שטייט והיית לאב המון גוים. אמר רבי, האט רבי געזאגט, כל המנחש, די תורה שטייט דאך לא תנחשו, מען זאל נישט, ס'איז איין סארט כישוף, מען זאל נישט נאכפארשן צו פון דעם לשון נחש די עתידות וואס וועט זיין. מען זאל זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, און דער מענטש וואס יא איז מנחש, לו נחש, ווי איינער זאגט, טוט עס טאקע אים מזיק זיין. ס'איז בדרך, זאגט דער רן, אז די נחשים מיט די קסמים יאגן אים נאך, זענען אים מזיק, ווי די גמרא זאגט אין פסחים, מאן דקפיד קפדין ליה. שנאמר שטייט אין פסוק כי לא נחש ביעקב, טייטש איך לו אז ס'איז צו אים, פרעגט די גמרא והא בלמד אלף, ס'שטייט דאך מיט אן אלף אז ס'איז נישט דא קיין נחש, אלא זאגט די גמרא משום מידה כנגד מידה, דאס הייסט אויב ס'לא נחש ביעקב טוט זיי דער אייבישטער שיצן פון אלעס אויב ס'נישט דא קיין נחש, אבער ווי וועט זיין ער פארשט נאך נאך כישוף נאך די אנדערע זאכן איז מידה כנגד מידה ווערט ער פון דער זעלבער זאך ניזוק. תנא אהבה בריה דרב זירא, אהבה דער זון פון רב זירא'ן האט געלערנט, כל אדם שאינו מנחש, דער מענטש וואס איז נישט מנחש, ער פארלאזט זיך אויף דעם אייבערשטן, ער טוט נישט פארשן וואס עס דארף שפעטער זיין און ווייטער אזוי, מכניסין אותו במחיצה, ברענגט מען אים אריין אין אזא אן ארט, שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכה. אפילו מלאכי השרת קענען דארט אויך נישט אריינקומען, שנאמר שטייט אין פסוק כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, שטייט דארט ווייטער דערמאנט אין פסוק כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל, אז די מלאכי השרת וועלן פרעגן די אידן מה פעל קל, ווייל די אידן, דער אנפאנג פון פסוק איז דאך געווען לא נחש, אז די אידן מאכטן נישט קיין כישוף, איז איז קומען זיי אריין אויף אזא אן ארט וואס די מלאכי השרת קענען דארטן נישט דערגרייכן, איז דער רן זאגט אז ס'איז אויך א ענין פון מידה כנגד מידה, ווייל ער איז נישט ער פארשט נישט עתידות, ער פארלאזט זיך אויף דעם אייבערשטן, דעריבער איז דער אייבישטער טוט אים מגלה זיין רזי עולם וואס אפילו מלאכי השרת ווייסן דאס אויך נישט. אמר רב אבהו אמר רב אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו, פארוואס איז געווארן געשטראפט אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים, און די אידן האבן געארבעט אין מצרים מאתים ועשר שנים. צוויי הונדערט און צען יאר, מפני שעשה אנגאריא בתלמידי חכמים, ווייל ער האט גענומען תלמידי חכמים און ער האט מיט זיי געפירט, זיי האבן געהאלפן אים האלטן מלחמה, שנאמר שטייט אין פסוק, וירק את חניכיו ילידי ביתו, טייטש זיך דאס ווארט חניכיו, די מענטשן וואס ער האט זיי מחנך געווען לתורה. איז תלמידי חכמים איז דאך די טייטש די א תלמיד פון א חכם. ושמואל אמר, און שמואל זאגט אז דער עונש איז געווען מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא, ער האט צופיל נאכגעטראכט נאך די מדות פון אייבערשטן. דער אייבישטער האט אים געהאט מבטיח געווען, ווי שנאמר שטייט אין פסוק, במה אדע כי אירשנה, וואס וועל איך וויסן, איך וועל ירש'ענען, ער האט געוואלט א צייכן, ס'איז דא אפילו א צווייטע טייטש פון במה אדע, וועלכע זכות? ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, ער האט אפגעשיידט מענטשן זאלן נישט אריין גיין תחת כנפי השכינה, שנאמר שטייט אין פסוק, ער האט געזאגט צו מלך סדום, תן, ער האט צו אים געזאגט תן לי הנפש והרכוש קח לך. און אברהם אבינו האט טאקע אזוי געטון, און ווען אברהם אבינו זאל געווען האלטן די נפשות ביי זיך, וואלט ער זיי אריינגעברענגט תחת כנפי השכינה. שטייט אין פסוק וירק את חניכיו ילידי ביתו, וירק את חניכיו, ער האט באוואפנט די וואס ער האט מחנך געווען, ילידי ביתו, רב אמר. רב זאגט שהוריקן בתורה ער האט זיי מזרז געווען מיט תורה, א צווייטע פשט זאגט דער ר"ן אז ס'איז פון לשון ריק ער האט זיי אויסגעליידיגט פון די תורה, דאס איז וואס מ'האט פריער דערמאנט ער האט געמאכט מיט זיי אנגאריא. ושמואל אמר און שמואל זאגט שהוריקן בזהב, הוריקן איז פון לשון גאלד, ווי עס ווערט דערמאנט אין פסוק בירקרק חרוץ, ער האט זיי געגעבן אסאך גאלד, כדי זיי זאלן זיין צופרידן וואס זיי גייען האלטן מלחמה, דער רן זאגט כדי שילכו, זאלן גיין האלטן מלחמה, דער ראש זאגט נאך א ווארט לייגט ער צו, גיין וואלטן זיי סייווי געגאנגען, נאר כדי שילכו עמו בנפש חפצה, אז מען באצאלט ווען מען זאגט גייט עס אנדערש. שטייט אין פסוק שמונה עשר ושלוש מאות, אמר רב אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם, אליעזר איז געווען שקול קעגן די אלע דרײַ הונדערט אַכצן. איכא דאמרי, אנדערע זאגן אליעזר הוא, ס'איז נאר געווען אליעזר אליין, דחושבניה הכי הוה, אליעזר באטרעפט דרײַ הונדערט און אַכצן. ואמר רב אמי בר אבא, נאך האט געזאגט רב אמי בר אבא, בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, ווען אברהם איז אלט געווען דרײַ יאר האט ער דערקענט דעם אייבערשטן, שנאמר שטייט אין פסוק עקב, וויפיל באטרעפט עקב? הונדערט צוויי און זיבעציק, און אברהם האט געלעבט הונדערט דרײַ און פֿינף און זיבעציק, עקב אשר שמע אברהם בקולי, אז אברהם האט געהערט בקולי אין דעם מספר פון עקב, חושבניה איז דאך מיט דעם דער חשבון מאה ושבעין ותרין, הונדערט צוויי און זיבעציק. איז ער אלט געווען דריי יאר כשהכיר את בוראו. ואמר רמי בר אבא, נאך האט געזאגט רמי בר אבא, השטן בחושבניה שטן באטרעפט תלת מאה ושיתין וארבעה, דרײַ הונדערט פֿיר און זעכציק, אין די יאר פון ימש שנת החמה איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק, ווייל ס'איז דא איין טאג אין יאר וואס דער שטן קען נישט מקטרג זיין, וועלכע יאר איז דאס? יום כיפור, דער מהרש"א זאגט פארוואס נעם איך צו די ה', דער שטן, דער שטן באטרעפט דאך ווינציגער, זאגט ער אומעדום ווי דער שטן ווערט דערמאנט וועגן זיין שלעכטס ווערט ער דערמאנט מיט א ה' הידיעה השטן ואמר רמי בר אבא נאך האט געזאגט אברהם ב רמי בר אבא כתיב אברם פריער ווערט ער אנגערופן אברם וכתיב אברהם נאכער שטייט מיט א ה' בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא אין אנפאנג האט דער אייבישטער אים געמאכט קיניגן. על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ער איז געווען בעל הבית איבער צוויי הונדערט דרײַ און פֿערציק איברים, ולבסוף מען האט אים צוגעגעבן א ה', מען האט אים צוגעגעבן די כח הממשלה אויף נאך פינף איברים, המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איברים, אלו הן, דאס זענען וואס מען האט צוגעגעבן נאך פינף אז ס'זאל זיין צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק. שתי עיניים, צוויי אויגן, ושתי אוזניים, און צוויי אויערן, וראש הגוייה, ווייל די אויגן פון דעם מענטש איז דער מענטש נישט דער גאנצער בעל הבית, דוד המלך בעט העבר עיני מראות שווא, ווייל אמאל נישט ווילנדיג זעהט א מענטש א זאך וואס ער קען נישט, וואס ער דארף נישט זעהן, די זעלבע זאך הערן, דער מענטש איז נישט דער בעל הבית דער גאנצער, נישט ווילנדיג קען אזוי קומען צו. האט מען אים געמאכט א באלבאוס אזוי ווי מען זאגט, אז א זאך וואס איז נישט גוט זאלן די אויגן נישט זען, א זאך וואס איז נישט גוט זאלן די אויערן נישט הערן. ואמר רמי בר אבא, נאך האט געזאגט רמי בר אבא, מאי דכתיב שטייט אין פסוק, עיר קטנה, א קליינע שטאט, דער אויספיר פון פסוק ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה ובנה עליה מצודים וחרמים, גייט די גמרא דא אפטייטשן די פסוק, עיר קטנה זה הגוף, דאס איז דער קערפער פון מענטש, ואנשים בה מעט, ווינציג מענטשן, אלו איברים, דאס איז די איברים, ובא אליה מלך גדול, ס'איז געקומען איינער וואס ער רופט זיך אן ער איז א מלך גדול, וסיבב אותה, האט ארום גערינגלט.

צו ברענגען צו אנדערע עבירות, ומצא בה איש מסכן וחכם האט דאך זיך געפונען א קלוגער מענטש זה יצר טוב, ומלט הוא את העיר האט געראטעוועט די שטאט בחכמתו, זו דאס מיינט מען תשובה ומעשים טובים, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. מען געדענקט נישט דעם חכם, דבשעת יצר הרע ווען די תאוות פון יצר הרע שטארקן זיך אויף דעם מענטש, לית דמדכר ליה ליצר טוב, געדענקט ער נישט דעם יצר טוב קיינמאל. שטייט אין פסוק, החכמה תעוז לחכם, די חכמה וועט זיין שטארקער צו דעם חכם, מעשרה שליטים, פון צען וואס איז.

ביקש הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער האט געוואלט, להוציא כהונה משם, אז די כהונה זאל זיין פון די קינדער פון שם, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, שטייט דארט ומלכי צדק מלך שלם, שטייט דארט ווייטער והוא כהן לקל עליון, כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, ער האט מקדים געווען פריער געבענטשט אברהמען פאר דעם אייבישטן, הוציאה האט מען ארויסגענומען די כהונה מאברהם פון אברהמען, שנאמר שטייט אין פסוק ויברכהו ער האט אים געבענטשט, ויאמר ער האט געזאגט ברוך אברם לקל עליון קונה שמים וארץ וברוך קל עליון, איז תוספות פרעגט דא א שטארקע קשיא, תימה, דאברהם נמי היה מזרעו של שם, די כהונה האט געדארפן גיין מזרעו של שם, און אברהם איז דאך טאקע מזרעו של שם. זאגט תוספות צוויי תירוצים, ויש לומר דמכל בניו של שם קאמר, אין אמת'ן האט געדארפן זיין פון אלע קינדער פון שם, ולבסוף ניטל משאר בניו וניתנה לאברהם לבדו. אי נמי יש לומר אין אמת'ן די כהונה האט נאר געדארפן זיין צו איינע פון די קינדער, נאר לפי שלא היה בכור בכור בניו, ער האט נישט געווען א בכור ולא היה לו לירש כהונה מן הדין, אלא דווקא א בכור, און דאס האט מען צוגענומען פון דעם בכור און מען האט עס געגעבן צו אברהמען. אמר לו אברהם, האט אברהם געזאגט צו שם'ען, וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו, אין עין יעקב איז צוגעשטעלט אין מסורת הש"ס איז די גרסה לברכת רבו, ווייל אויב איך דערמאן פריער עבד פאסט זיך רבו. מיד ניתנה לאברהם, גלייך איז עס געווארן געגעבן צו אברהמען. שנאמר שטייט אין פסוק נאם ה' לאדוני שב זיץ לימיני עד אשית אויביך ביז כ'וועל טון דיינע פיינט הדום לרגליך ובתריה כתיב און נאכדעם שטייט נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק. והיינו דכתיב, דאס שטייט אין פסוק והוא כהן לקל עליון, הוא כהן, שם איז געווען א כהן, ואין זרעו כהן, מען האט עס צוגענומען פון די קינדער און מען האט עס אוועק געגעבן צו אברהמען, הדרן עלך ארבעה נדרים, הדרן עלך ארבעה נדרים.